ברוך השם, מסכת סוכה, דף י"ד, עמוד א', די משנה. זאגט די משנה, מסככין בנסרים דברי רב יהודה, אנשטאט דעם סכך מוז מען נישט לייגן זייער דינע שטעקעלעך, מען קען לייגן ברעטער. באלד וועט די גמרא מפרש זיין ווי ברייט די ברעטער זענען, ורב מאיר אוסר. און ר' מאיר זאגט מען טאר נישט לייגן קיין נסרים. נתן עליה נסר, ער האט געגעבן אויף דער סוכה א ברעט שהוא רחב ארבעה טפחים וואס די ברעט איז ברייט פיר טפחים ביי דער זייט. און ביי דער זייט דער שיעור פון סכך פסול זאל פסל'ן וויפיל איז ד' אמות, ווייל אויב ס'איז דא סכך פסול ביז ד' אמות ביי דער זייט, זאגן מיר דאך דופן עקומה אז די וואנט האט זיך איינגעבויגן, איז די סוכה איז כשר ווייל איך זאג דופן עקומה, ובלבד שלא ישן תחתיו, ווייל אונטער דעם טאר מען נישט שלאפן, ער שלאפט דאך נישט אונטער סכך, ער שלאפט דאך אונטער דער וואנט. רש"י, מסככין בנסרים, בגמרא מפרש פלוגתייהו, די גמרא מפרש די מחלוקת. נתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה, בגמרא מפרש בגמרא מפרש מאן קתני לה. דעם דין וואס שטייט נתן עליה נסר, צו דער דין גייט נאר לויט ר' מאיר'ן, אדער דאס גייט לויט ר' יהודה'ן אויכעט, ובלבד שלא ישן תחתיו. דנסר רחב ד', א ברעט וואס איז ברייט פֿיר טפחים, סכך פסול הוא, פסול'ע סכך, כדאמר בגמרא אזוי ווי די גמרא זאגט לרב, לויט רב'ן איז עס פסול'ע סכך נאר אליבא דרב מאיר, ווייל לויט רב יהודה'ן אפילו עס איז ברייט פֿיר טפחים איז עס אויכעט גוט, ולשמואל, און שמואל לערנט לדברי הכל. אז לויט יעדן איינעם, אפילו ר' יהודה וואס איז מתיר ברעטער, מיינט מען ס'איז ווינציגער ווי פיר טפחים. והסוכה כשרה, די סוכה בלייבט כשר. פארוואס? ווייל עס שטייט דאך אזוי אז ס'איז כשר. נתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים כשרה. ט, כגון דיהביה אצל הדופן, נאר ער האט עס געגעבן לעבן דער וואנט, דסכך פסול אינו פוסל מן הצד, סכך פסול פסל'ט נישט פון דער זייט, אלא בד' אמות, נאר אויב ס'איז די ברייט פון פיר אמות, דאמרינן מיר זאגן דאך דופן עקומה אז דער סכך פסול איז נישט א סכך נאר דאס איז א חלק פון דער וואנט. אמר רב, האט רב געזאגט, מחלוקת, די מחלוקת וואס מען האט אין דער משנה, וואס רבי יהודה זאגט מען קען לייגן ברעטער פאר סכך און רבי מאיר זאגט נישט, איז בנסרים אזעלכע ברעטער שיש בהן ארבעה, וואס זענען ברייט פיר טפחים, נארמאל די תקרות, דעם סילינג, האט מען געפלעגט ארויפלייגן ברעטער וואס זענען ברייט פיר טפחים, איז אזוי. דרב מאיר, רב מאיר וואס ער זאגט אז מען טאר נישט לייגן דעם סכך קיין ברעטער, אין אמת'ן א ברעט איז דאך גידולו מן הארץ, און א ברעט איז דאך נישט מקבל טומאה, נאר רב מאיר האלט, אית ליה גזירת תקרה, רב מאיר זאגט אז אויב א מענטש וועט זען אז מען לייגט ארויף סכך ברעטער וואס זענען ברייט פיר טפחים, וועט ער זאגן, ביי מיר אין שטוב ליגט אויך אויפן סילינג אזעלכע ברעטער, וואס דארף איך גיין אין סוכה, איך וועל בלייבן ביי זיך אין הויז. און דארטן בלייבן אין הויז איז זיכער פסול, די תורה זאגט אז מען זאל נישט זיצן אין הויז, מען זאל ארויס גיין אין סוכה, ורב יהודה לית ליה גזירת תקרה, רב יהודה האלט נישט גזירת תקרה, וועט אויסקומען לויט רב יהודה ווי ברייט די ברעט זאל נישט זיין, אפילו ס'איז ברייט צוואנציג טפחים, ווי ברייט זאל נישט זיין, אויב איך האלט נישט גזירת תקרה, די ברעט כשהוא לעצמו איז דאך כשר'ע סכך, קען מען מאכן ברייטע ברעטער אויך. אבל בנסרים שאין בהם ארבעה, אז די ברעטער זענען נישט ברייט קיין פיר טפחים, וואס דעמאלט איז דאך רוב תקרות אין די הייזער, זענען דאך נישט פון קיין אזעלכע ברעטער, רוב תקרות אין די הייזער, רוב סילינגס, איז דאך פון ברעטער וואס זענען ברייט פיר טפחים. דברי הכל האלטן אלע כשרה, אז ס'איז כשר אפילו לויט רב מאיר. און שמואל אמר און שמואל זאגט, שמואל לערנט אז די ג, פריער איז דאך אויסגעקומען לויט רב'ן אז די גזירת תקרה האלט נאר רב מאיר, און רב יהודה האלט נישט גזירת תקרה, שמואל זאגט די גזירת תקרה האלט רב יהודה אויכעט, לערנט ער אזוי א פשט, בשאין בהן ארבעה מחלוקת, די מחלוקת איז אז ס'איז נישט ברייט קיין פיר טפחים, דעמאלט איז רב יהודה מכשיר, כאטש ער האלט די גזירת תקרה, נאר ער זאגט אז רוב תקרות זענען נישט געווארן געמאכט פון קיין זעלכע שמאלע ברעטער, דעריבער. טוט ער מכשיר זיין, און ר' מאיר גייט לשיטתו, ר' מאיר האט דאך א כלל חייש למיעוטא, דעריבער זאגט ער, ס'איז דאך דא אזעלכע תקרות וואס בית, תקרות בית ווינציגער פון פיר טפחים איז ער דאך דא אויך גוזר, אבל יש בהן ארבעה. אז די ברעט איז ברייט פיר טפחים, איז דאך דער מערהייט פון די תקרת הבית איז דאך ברייט פיר טפחים, דברי הכל פסולה, האלטן אלע אז עס איז פסול אפילו לויט רב יהודה, ווייל רב יהודה לערנט אויכעט גזירת תקרה. פרעגט די גמרא, אין בהן ארבעה, אז ס'איז נישט ברייט פיר טפחים, זאגט אויך ר' מאיר, אז עס איז פסול, ואפילו פחות משלושה, אפילו דארט וואו עס איז ווינציגער פון דריי, ס ה אמאל איז דאך פארהאנען ווי מען זאגט מען לייגט די תקרות לייגט מען פון גאר שמאלע ווינציגער ווי דריי, הא קנים בעלמא נינהו, ס איז דאך ווי שטעקעלעך, איז ממילא מיט וואס וועט זיין כשר צו לייגן דעם סכך לויט ר' מאיר'ן? אמר ר' פאפא האט ר' פאפא געזאגט, נישט ווי דו האסט געלערנט, אז מען קריגט זיך ביז פֿיר, דאס הייסט אלעס ביז פֿיר, נאר הכי קאמר, אזוי האט געזאגט שמואל, יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה, אז ס'איז דא די ברייט פיר טפחים, האלט רבי יהודה אויך אז מען טאר נישט דאס לייגן פאר קיין סכך, ווייל ער האלט דאך אויכעט גזירת תקרה.

לא גזרינן ווינציגער ווי פיר האט נישט קיין חשיבות מקום, מיר ווייסן א רשות היחיד מוז האבן פיר טפחים אויף פיר טפחים, א כרמלית מוז זיין די ברייט פיר טפחים, ד ה עס האט נישט קיין שיעור מקום לא גזרינן. ומר סבר רב מאיר האלט אז עס איז דאך שוין ווי מען זאגט דריי טפחים, כיוון דנפקי להו מתורת לבוד. ווייל מען זאגט דאך שוין נישט דעם דין לבוד, ווייל אי ה צי עס זאל זיין אבער אויף איין ארט, קען איך דאך נישט זאגן מער קיין לבוד, הייסט עס אז דער שיעור פון דריי האט שוין א חשיבות, גזרינן איז מען גוזר, זאגט די גמרא. תנן, האבן מיר געלערנט די משנה כדי פרעגן א קשיא, אין די משנה שטייט נתן עליה נסר אז מ'האט ארויף געלייגט א ברעט שהוא רחב וואס איז ברייט ארבעה טפחים פיר טפחים כשרה איז עס כשר ובלבד שלא ישן תחתיו אונטער דעם טאר מען ניט שלאפן, פארוואס טאר מען אונטער דעם ניט שלאפן ווייל ס'ברייט פיר טפחים האב איך געלערנט אין די הוה אמינא א ווער זאגט דעם דין? דעם דין זאגט סיי רבי מאיר און סיי רבי יהודה אז לויט רבי יהודה'ן קען מען אויך נישט שלאפן אונטער דעם בשלמא לשמואל דאס וועט זיין גוט לויט שמואל'ן דאמר וואס ער זאגט בשאין בהן ארבעה מחלוקת ווען טוט רבי יהודה מכשיר זיין ביז די ברייט פון פֿיר טפחים, אבל יש בהן ארבעה די ברעטער זענען ברייט פֿיר טפחים, דברי הכל פסולה האלטן אלע ס'איז פסול, משום הכי לא ישן תחתיו, ווייל די נסר איז דאך ברייט פֿיר טפחים איז עס סכך פסול, אלא לרב דאמר אבער לויט רב'ן וואס ער זאגט בשיש בהן ארבעה מחלוקת. אז די מחלוקת איז ס'איז ברייט פיר אבל אין בהן ארבעה, אבער דארט איז נישט ברייט קיין פיר, דברי הכל כשרה כרב יהודה לויט רב יהודה אמאי לא ישן תחתיו, רב יהודה לערנט דאך אז ס'איז בכלל נישט דא קיין גזירת תקרה. ענטפערט די גמרא, רב וועט ער אזוי ענטפערן, מי סברת דו מיינסט דברי הכל היא, דאס וואס שטייט אין די משנה אז נתן עליה נסר שרחב ארבעה טפחים כשרה בלבד שלא ישן תחתיו מיינסטו אז ס'גייט ווי יעדער איינער, סיפא אתאן לרב מאיר. די סיפא גייט נאר, רבי מאיר נאר זאגט אזוי, אבער לויט רבי יהודה מעג מען אפילו אונטער דעם אויך שלאפן. תא שמע וועט ער פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט שני סדינין מצטרפין, א סדין א ליילעך איז דאך דבר המקבל טומאה, און א זאך וואס איז מקבל טומאה איז דאך פסול פאר סכך, און דער שיעור ביי סכך פסול איז ד' טפחים, ווי מיר האבן נעכטן גערעדט אז וואס מיינט מען ד' טפחים טוט פסל'ען? אז עס ציט זיך פון איין וואנט צו דער אנדערע. און אויב איך טו פונאנדערטיילן די סוכה וועט נישט אויסקומען אין איין זייט קיין דריי ווענט, למשל די סוכה האט נאר א וואנט דרום מזרח צפון און עס גייט סכך פסול פון מזרח ביז מערב די גאנצע לענג און די ברייט איז פֿיר טפחים, אין די גאנצע לענג פון סוכה זאגן מיר אז דער סכך פסול טוט פונאנדערטיילן די סוכה, האט די סוכה אין דעם א וואנט נאר דרום מזרח און די אנדערע האט א וואנט מזרח און צפון, אדער ווי מען האט געזאגט א משל אז קען אפילו זיין די סוכה האט פיר ווענט נאר אויב דער סכך פסול גייט באלכסון, פון איין ווינקל צו דעם אנדערן באלכסון די גאנצע זאך און ס'איז ברייט פיר טפחים, טוט עס פונאנדערטיילן און בלייבט גארנישט נישט איבער קיין כשר. עס וועט זיין אז ס'איז דא צוויי שטיקלעך ליילעך וואס יעדע שטיקל פאר זיך האט נישט קיין פיר טפחים אבער צוזאמען האט עס פיר טפחים, מצטרפין איז זיך מצרף האט דאך מסכך געווען מיט א דבר המקבל טומאה, טוט עס פסל'ן ווי מ'זאגט די סוכה. ווי איז אבער שני נסרים, צוויי ברעטער? אין מצטרפין, צוויי ברעטער זענען זיך נישט מצרף צו פסל'ען, פארוואס? ווייל אפילו די גאנצע סוכה איז מיט ברעטער, איז דאך לויט רבי יהודה'ן אויכעט כשר. רבי מאיר אומר. רבי מאיר זאגט, אף נסרים כסדינין, אז ברעטער האט דעם זעלבן דין ווי ליילעכע, און ס'איז זיך מצרף. בשלמא דאס וועט זיין גוט לשמואל דאמר, לויט שמואל'ן וואס ער זאגט, בשאין בהן ארבעה מחלוקת, אז די מחלוקת איז ס'איז נישט ברייט קיין פיר טפחים, די מחלוקת איז פון דריי ביז פיר אבל יש בהן ארבעה אז די ברייט פון דעם ברעט איז פיר טפחים, דברי הכל פסולה האלטן אלע ס'איז פסול, מאי מצטרפין מיינט מען מצטרפין ס'איז זיך מצרף לארבעה, למשל ס'איז דא איין ברעט, וואס די ברייט פון דעם איז וויפיל? דריי, איך מוז דאך זאגן דריי, ווייל אויב די ברייט איז ווינציגער ווי דריי, איז דאך דאס קנים בעלמא, איז דאך עס כשר'ע סכך. נאר ס'איז דא צוויי ברעטער, איינס לעבן אנדערן, וואס יעדע ברעט איז ברייט דריי טפחים, נאר ווייל עס ליגט איינס צום אנדערן, איז זיך מצרף, און איך האב דאך שוין יעצט פסול'ן סכך מער ווי פיר טפחים. וועט זיין גוט דער ענין פון צירוף אלא לרב דאמר אבער לויט רב'ן וואס ער לערנט בשיש בהן ארבעה מחלוקת אז די מחלוקת איז אז ס'איז דא פיר אבל אין בהן ארבעה ס'איז נישטא קיין פיר דברי הכל האלטן אלע כשרה ס'איז כשר. היכי דמי, וויאזוי רעדט זיך? אי דאית בהו ארבעה, אויב ס'רעדט זיך אז די ברעט איז ברייט פיר טפחים, למה להו לאיצטרופי? וואס דארף זיך מצרף זיין? רבי מאיר זאגט אז די ברעטער האבן דעם זעלבן דין ווי סדינין, איז זיך מצרף, ס'דארף זיך נישט מצרף זיין, איין ברעט אליין איז דאך אויך פסול. אי דלית בהו ארבעה, אויב ס'איז נישט דא קיין ארבעה, אמאי, פארוואס זאל זיך עס מצרף זיין, והא קנים בעלמא נינהו, ס'איז דאך ווי שטעקעלעך, ווייל רב זאגט דאך אז אויב ס'איז ווינציגער ווי פיר טפחים איז דברי הכל כשרה. ענטפערט די גמרא, לעולם וועל איך איינלערנען דאית בהו ארבעה. אז די ברעטער זענען ברייט פיר טפחים. איי דו פרעגסט מיר אויב יש בהן ארבעה וואס דארף מען האבן צירוף, איין ברעט אליין איז דאך שוין גענוג זאל פסל'ען. און מאי מצטרפין? מיינט מען מצטרפין לארבע אמות, ס'איז זיך מצרף צו די פיר אמות מן הצד. ווייל דער דין איז דאך אז מן הצד טוט נישט קיין סכך פסול פסל'ען נאר ביי ד' אמות, ווייל ווינציגער ווי ד' אמות איז דא א הלכה למשה מסיני דופן עקומה. זאגט ר' יהודה פריער אז ס'איז דא עטליכע ברעטער פון ארבעה ארבעה, אזוי נישט בלויז צוויי ברעטער, ס'איז דא ווי מ'זאגט זעקס ברעטער. וואס יעדע ברעט האט פיר טפחים, איז עס שוין פיר און צוואנציג, פיר און צוואנציג איז פיר אמות, זאגט ער אין מצטרפין, ס'איז אויך נישט קיין דין ד' אמות סכך פסול, ווייל די ברעטער אליין, די גאנצע סוכה זאל זיין מיט די ברעטער, איז דאך אויך כשר לויט ר' יהודה. קומט אבער צו גיין ר' מאיר, און ר' מאיר זאגט, ניין, צ ז ר' מאיר אומר אף נסרים כסדינין, אויב די ברעטער זענען ברייט פיר טפחים און זיי ליגן אין דער זייט, איז אויב ס'איז דארטן געליגן ווי מען זאגט זעקס ברעטער, וואס זעקס ברעטער איז דאך פיר אמות, איז זיך עס מצרף, און איך זאג שוין מער נישט קיין דופן עקומה, ווייל דופן עקומה זאגט מען נאר ביז ד' אמות. לישנא אחרינא, א צווייטע לשון, האב איך אזוי געזאגט, בשלמא לשמואל, דאס וועט זיין גוט לויט שמואל דאמר וואס ער זאגט, בשאין בהן ארבעה מחלוקת, אז די מחלוקת איז ווען די ברעטער ווינציגער ווי פיר טפחים, בשאין בהן ארבעה מחלוקת, אבל יש בהן ארבעה אויב ס'איז די ברייט פיר טפחים, דברי הכ האלטן אלע פסולה, ס'איז פסול, מאי מצטרפין, דאס וואס שטייט מצטרפין, מצטרפין ס'איז זיך מצרף לארבע אמות מן הצד, קען איך אזוי אויפטייטשן. אלא לרב, אבער לויט רב, וואס רב לערנט אז די מחלוקת איז ווען ס'איז ברייט ד'. בשלמא לרב מאיר, וועט אויך זיין גוט, וואס רב מאיר זאגט אז.

ס'איז א פסול'ע סכך, נאר וואס דען, אויב זאל עס מצרף זיין וואלט דאס געפסל'ט, זאגן מיר אין מצטרפין, וואס הייסט דא א, ס'איז דאך בכלל א כשר'ע סכך, פארוואס זאגט ער עס לשון אין מצטרפין? ענטפערט די גמרא, איידי דקאמר רב מאיר מצטרפין, ווייל ר' מאיר האט זיך דערמאנט דאס לשון מצטרפים, ווייל לויט ר' מאיר'ן איז זיך דאך איז טאקע מצרף לגבי וועלכן דין די ארבע אמות מן הצד, אמר ר' יהודה אין מצטרפים, דעריבער זאגט ר' יהודה אין מצטרפים. זאגט די גמרא, תניא כוותיה דרב, איך וועל א ראיה ברענגען ווי רב האט איינגעלערנט אז די מחלוקת איז.

תניא כוותיה דרב א ראיה צו ברענגען צו רב האט מען געלערנט סככה מען האט געלייגט דעם סכך בנסרים מיט ברעטער של ארז פון ארז שאין בהן ארבעה וואס די ברעטער זענען נישט ברייט קיין פיר טפחים דברי הכל כשרה האלט ר' מאיר אויך ס'איז כשר ווייל מיט דעם איז דאך נישט די סדר מען זאל מאכן די תקרת הבית. יש בהן ארבעה, ווען ס'איז ברייט פיר טפחים, רבי מאיר פוסל, רבי מאיר פסל'ט, ורבי יהודה מכשיר, רבי יהודה מכשיר. אמר רבי יהודה, האט רבי יהודה געוואלט א ראיה ברענגען צו זיך, אז אפילו ווען ס'איז ברייט פיר טפחים איז כשר, זאגט רבי יהודה, מעשה בשעת הסכנה, א מעשה, די גויים האבן געמאכט א גזירה מ'זאל נישט מאכן קיין סוכות, שהביאנו נסרים האבן מיר געברענגט ברייטע ברעטער ווייל דעמאלט האבן די גוים נישט דערקענען אז דאס איז לשם סוכה שהיו בהן ארבעה די ברעטער זענען געווען ברייט פיר טפחים וסיככנו האבן מיר געמאכט א סכך על גבי מרפסת מרפסת ווערט אנגערופען די גאלערי וואס מען גייט דורך דער גאלערי גייט מען אריין אין די הייזער אויסענווייניג איז דא סטעפס ארויף צו גיין א פארטש און פון דעם פארטש גייט מען אריין אין די הייזער וישבנו תחתיהם זענען מיר דארט געזיצן זע איך דאך אז ס'איז כשר מיט ד' אמרו לו האבן זיי געענטפערט אים משם ראיה פון דארט איז א ראיה אין שעת הסכנה ראיה שעת הסכנה איז נישט קיין ראיה וואס הייסט עס קען זיין ווי מען זאגט אז ס'איז אזוי נישט די דין. יעצט תניא כוותיה דשמואל, איך גיי ברענגען א ראיה צו שמואל, וואס האט שמואל געזאגט? אז די פלוגתא איז פון דריי ביז פיר, האט מען געלערנט, סככה בנסרים של ארז שיש בהן ארבעה. מען האט געלייגט א סכך וואס איז ברייט פֿיר טפחים, דברי הכל פסולה, ווייל אלע האלטן אז כ'האב מורא אין אז כ'וועל דאס מתיר זיין וועט ער זיצן אין שטוב אויך, אין בהן ארבעה, די ברייט איז נישט ארבעה, ר' מאיר פוסל, ר' מאיר פסל'ט, ור' יודא מכשיר און ר' יודא איז מכשיר, איידער מען גייט צו צו מודה ר' מאיר וויל איך מאכן א שטיקל משל פון עפעס א זאך, מיר האבן א סוכה,

איך בין געגאנגען, כ'האב אוועקגעלייגט ביי דער וואנט, לאמיר זאגן ביי דער וואנט פון מזרח, א ברעט פון פיר טפחים די ברייט, און די זעלבע ביי דער וואנט פון מערב, אויך פיר טפחים די ברייט. דאס האט דאך נישט גע'פסל'ט. ווייל ביז דער וואנט איז דאך דא דופן עקומה ביי דער וואנט, נאכער האב איך איבערגעלאזט פיר טפחים אויר, נאכער האב איך ווידער געלייגט ברעטער פיר טפחים, נאכער האב איך ווידער איבערגעלאזט.

פסול, די סוכה וועט דא זיין אבער כשר, פארוואס? ווייל דאס וואס איז ווינציגער ווי פיר אמות צו די וואנט, פסול'ע סכך, זאג איך דאך דופן עקומה, איז אינמיטן האב איך דאך וויפיל אויר? אכט טפחים, אכט טפחים איז שוין דא דער שיעור פון הכשר סוכה, לאו דווקא פיר אפילו די ברעטער וועלן זיין פינף. נאר דער עיקר איז א מציאות אז איך האב געלייגט אזויפיל פסול'ע סכך, די ברעטער דאך פסול'ע סכך, און אזויפיל איז געווען אויר, און דאך און דאך זאגן מיר אז אינמיטן איז עס כשר, דאס שטייט דא אין גמרא. און מודה ר' מאיר, ר' מאיר איז מודה, צי די ברעט איז ברייט פֿיר טפחים צי ווינציגער, צי עטוואס ווינציגער, שאם יש בין נסר לנסר, ס'דא צווישן איין ברעט דעם אנדערן ברעט כמלא נסר, איז דא א פרייע פלאץ ווי די ברייט פון א ברעט, און עס רעדט זיך אין אזיין סארט פאל אז די סוכה האט געהאט אכט אמות. און ער האט געגעבן די ברעטער, האט ער אנגעהויבן צו לייגן פון דער וואנט, און די זעלבע האט ער אנגעהויבן צו לייגן פון די ברעטער פון דער אנדערער וואנט, איז פריער איז דא נסר אין דער זייט און דער זייט נאכער איז דא פסל, ביז אינמיטן, קומט זיך דעמאלט אויס אז אינמיטן איז פארהאנען אכט טפחים אויר, איז דאך דארט דא דער שיעור סוכה. און די ברעטער איי זענען דאך ברייט פיר טפחים, זיי טוען דאך נישט פסל'ען, ווייל איך זאג דאך דופן עקומה ביז דער מיטן. איז שמניח פסל ביניהם וואס איז טייטש פסל? פסל איז דער טייטש כשר'ע סכך, פסולת גורן ויקב, וכשרה, ס'איז כשר. צווישן די ברעטער איז נישט קיין חילוק וואס ער לייגט, דער עיקר דארף ער לייגן כשר'ן סכך, דעם אויר וואס אינמיטן. און די זעלבע זאך איז מודה רבי יהודה אויכעט, אויב מיר לערנען ווייל דאס גייט דאך לויט וועמען לויט שמואל'ן אז יש בהן ארבעה האלט דאך אויך שמואל אליבא דרבי יהודה אז ס'איז פסול וועט ער אויך מודה זיין ומודה רבי יהודה און רבי יהודה איז מודה שאם נתן עליה נסר ער האט געגעבן א ברעט שרחב ארבעה טפחים כשרה כאטש ער איז דאך מיקל. ער איז דאך מיקל אז ס'איז נישט די ווינציגער ווי ד' טפחים, זאגט ער דאך אז איך זאג מ'מעג ס'איז קנים בעלמא, רב יהודה ווינציגער ווי ד', אבער אויב ס'ברייט ארבעה טפחים כשרה און ס'איז כשר, די סוכה איז טאקע כשר, ואין ישנים תחתיו, אונטער דעם טאר מען נישט שלאפן, ווי אזוי אז מ'טאר נישט אונטער דעם שלאפן, איז דאך עס פסול לסכך, נו דאס הייסט צו זאגן אז ס'איז געווען מן הטף. און איך זאג דא אויפן מקום, והישן תחתיו, דער וואס שלאפט אונטער. איז דאך א ראיה פון דער ברייתא, אז אויב די ברעטער זענען ברייט ארבעה איז רב יודא אויך מודה ס'פסול, ווייל רב יודא האלט אויכעט גזירת תקרה, נאר די מחלוקת איז אויב דאס איז פון דריי ביז פיר. רשי, רשי, ומודה רב יהודה, דאף על גב דאיהו מיקל בשאין בהן ארבעה, כאטש ער איז מיקל דארט וואו די ברעט איז נישט ברייט קיין פיר טפחים, מודה הוא איז ער מודה בנסר רחב אין ברייט. ואפיק חד לבר, און איינס איז געווען אינדרויסן, דעמאלט איז פסול, וואס הייסט דאס? הפכן על צדדיהן. קען זיין איז כשר, און פארוואס זאל דא זיין פסול? אויב איז דאך אז ס'איז נישט דא און דאס פארדעקט נישט די סוכה קיין פיר, פארוואס זאל דא זיין פסול? ווייל דא איז א אנדער זאך, דהוה ליה פסל היוצא מן הסוכה, דאס האט דעם דין פסולת גורן ויקב, וואס דאס שטארט ארויס פון דער סוכה ווייטער פון די ווענט, איז דעמאלט דער דין. אזוי וכל פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה, ער הויבט דארט דורך זיין כשר'ע סכך און שטארט ארויס אביסל אויסנווייניג ווייטער פון די ווענט, איז עס אויך איז עס כשר'ע סוכה, אזוי איז דער דין, און ממילא. הייסט דאס אז דאס וואס שטארט ארויס נאך די ווענט איז אויכעט א סוכה? ס'קומט דאך אויס אז די אלע פיר טפחים ליגן אויף דער סוכה, דעריבער זאגן מיר אז ס'פסול, אבער הפכן על צדדיהן איז פון דא נישט קיין ראיה, קען זיין אז ס'כשר. רשי. ברוך השם, מסכת סוכה, דף י ד, עמוד ב. איתמר מיר האבן געלערנט הפכן על צידיהן, די ברעטער וואס די ברעטער זענען ברייט פֿיר טפחים, האבן מיר דאך געזאגט לויט שמואל'ן האלטן אלע אז ס'איז פסול, און אפילו לויט רב'ן קען עס גיין אליבא דרבי מאיר, רבי מאיר האלט אז ס'ברייט פֿיר טפחים איז עס פסול. האב איך געהאט ברעטער וואס די ברייט איז פֿיר טפחים אבער די דיקקייט פון ברעט איז געווען ווינציגער, און האב איך ווי מען זאגט דאס אוועקגעשטעלט אויף דער זייט, האט עס דאך צוגעדעקט ווי מען זאגט ווינציגער ווי פֿיר טפחים. רב הונא אמר פסולה, רב הונא זאגט ס'איז פסול, ווייל אויב די ברעטער האט א שם פסול, איר האט נישט דעם דין פון סכך פסול אויף יעדן אופן איז עס שוין פסול. ורב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי כשרה, פארוואס טאר מען נישט נעמען ברייטע ברעטער? איז דאך די גאנצע זאך גזירת תקרה, און די מענטשן טוען נישט אזא וועג מאכן א תקרה אז די ברעטער זאלן שטיין אויף די גרעב. דערציילט די גמרא א מעשה, איקלע רב נחמן לסורא. ר' נחמן איז געקומען אין סורא, עול לגביה ר' חסדא ורבה בר רב הונא, איז אריינגעגאנגען ר' חסדא מיט רבה'ן זאלן אים פרעגן אפשר איז ער מסכים צו דעם וואס זיי זאגן אז ס'איז כשר, אמרו ליה, האבן זיי אים געפרעגט א שאלה, הפכן על צידיהן מהו? די ברעטער וואס זענען ברייט פֿיר טפחים האט ער איבערגעדרייט, ווי איז די דין? אמר להו האט ער זיי גענטפערט פסולה, ס'איז פסול, נעשו כשפודין של מתכת, עס ווערט אזוי ווי שפיזן פון מתכת, דאס הייסט שפיז של מתכת האט א שם פסול, די ברעטער האבן שוין באקומען א שם פסול, און ווי אזוי איך לייג דאס איז עס אלץ פסול. אמר להו רב הונא, האט רב הונא צו זיי געזאגט, לא אמרי לכו האב איך דען אייך נישט געזאגט אמרי כוותי איר זאלט זאגן ווי איך אז הפכן על צידיהן איז פסול? אמרו ליה האבן זיי געזאגט צו רב הונא'ן ומי אמר לן מר טעמא ולא קבלינן מיניה האסטו דען אונז געזאגט א טעם און מיר האבן נישט אנגענומען דעם טעם? דו האסט אונז סתם געזאגט פסולה אן א טעם. אמר להו האט רב הונא צו זיי געזאגט, ומי בעיתו מינאי טעמא, האט איר דען געפרעגט א טעם, ולא אמרי לכו איך האב אייך נישט געזאגט? קומט דאך אויס פשטות אז זיי האבן אויך חרטה געהאט, די גאנצע זאך איז געווען רב חסדא און רבה בר רב הונא האבן מכשיר געווען, ווייל זיי האבן נישט געוואוסט די סברה, אז נעשו כשפודין של ברזל, אז זיי ווייסן שוין די סברה האבן זיי חרטה געהאט. דא איז מען מדייק אז די הלכה איז ווי שמואל לגבי די מחלוקת פון פון מסככין בנסרים, ווייל אויב די גמרא, ווי ווער גייט די גמרא, מיר האבן דאך א כלל רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, איז אליבא דרב דארף זיך די גמרא רעדן לב זענען נאר אליבא דרבי מאיר נישט אליבא דהלכתא. ווייל לויט רבי יהודה'ן איז דאך כשר אפילו נישט על צידיהם, רב זאגט דאך אז לויט רבי יהודה'ן איז בכלל נישט דא גזירת תקרה, דארף איך איינלערנען אז די גמרא גייט אליבא דרבי מאיר, ווי איז אבער לויט שמואל'ן? א לויט שמואל'ן האלטן דאך אלע דארט וואס איז ברייט פיר האלטן דאך אלע אז ס'איז פסול, גייט שוין די שאלה פון גמרא וואס גייט מען לערנען תוספות רעדט פון דעם. זאגט די גמרא, לימא מסייע ליה, מיר וועלן ברענגען א ראיה אז הפכן על צידיהם איז פסול. האמיר געלערנט, אינה מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו, די סוכה איז נישט אזוי גרויס אז ס'זאל זיין ראשו ורובו ושולחנו, ס'איז ווינציגער ווי זיבן טפחים, או שנפרצה בה פרצה, אז ס'איז געווארן אונטן אויפגעבראכן א פרצה. כדי שיזדקר בה גדי, א גדי קען דארט אריין קריכן בבת ראש צוזאמען, דאס איז אזוי אויבן אז די ווענט דערגרייכן נישט צום סכך ארט מיך נישט ווייל איך זאג גוד אסיק, אבער אונטן אז עס דערגרייכט נישט. די מחיצות צו דער ערד, איז דאך דא א כלל א מחיצה תלויה, די וואנט הענגט הייסט נישט קיין מחיצה, וויפיל הייסט דאס מחיצה תלויה אויב ס'איז העכער דריי טפחים, די שיעור פון דעם איז כדי שיזדקר גדי. או אדער שנתן עליה נסר האט געגעבן אויף דער סוכה א ברעט, שהוא רחב ארבעה טפחים, וואס די ברעט איז ברייט פיר טפחים. אף על פי שלא הכניס לתוכה, כאטש דער ברעט האט נישט פארדעקט, אלא שלושה טפחים, נאר דריי טפחים, פסולה איז עס פסול. היכי דמי, ווי קען זיין אז די ברעט איז ברייט פיר טפחים און ס'האט נאר צוגעדעקט דריי? לאו מיינסטו דען ניט כגון שהפכן על צידיהם, אז די ברעט איז געווען די ברייט פיר און די דיק דריי און ער האט זי געלייגט על צידיהם, זעה איך טאקע אז הפכן על צידיהם איז פסול. זאגט די גמרא לא, ניין, ס'רעדט זיך נישט אין אזא אן אופן, הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך, כגון דאנחה האט עס אוועקגעלייגט אפומא דמטללתא, האט עס אוועקגעלייגט ביי די עפעניג פון די סוכה, ביי די ביי די ביי די דא ביי די וואנט וואס איז געווען אפען. דארט וואו ס'איז די טיר. דער סדר איז דאך אז מען מאכט נאך דריי איווענטס, דאס איז דאך די הכשר ווי געהעריג. וואס איז די איי און פרוסה לעגאל? דריי וואכן זענען געווען אין די סוכה.